פרעגט די גמרא ומאן האי תנא, ווער איז דער תנא דאית ליה וואס ער האלט איסור כולל ואיסור מוסף ואיסור בת אחת? אין דער משנה האמער דאך געלערנט אז צוויי ברידער האבן מקדש געווען צוויי שוועסטער, און בשעת כניסתן לחופה נאך די קידושין זענען זיי געווארן אויסגעביטן, און אויך זענען זיי געוועזן נדות, שטייט אין די משנה אז מען איז עובר פיר עבירות, אשת איש, אשת אח, אחות אשה, און נדה, און מיר האבן דאך א כלל, אין איסור חל על איסור, אז אויב די זאך איז שוין אסור, קען נישט חל זיין אויף דעם קיין צווייטער איסור. ווען קען דאס זיין? אויב איסור בת אחת, אז ביידע איסורים קומען צוזאמען, זענען דאך ביידע חל אויף א זאך וואס איז מותר. אדער עס קען זיין איסור מוסיף, איסור מוסיף הייסט אז דער אנדערע איסור איז עס קומט צו צו דער אנדערע עס קומט צו דער אנדערע איסור מערער, דאס הייסט אז עס איז תופס אין זיך נאך מער מענטשן, אדער כולל אז דער אנדערע איסור איז כולל נאך חתיכות, מען ווערט גע'אסר'ט נאך זאכן. לאמיר נאר זען דא ביי אונז אין דער משנה, וויאזוי קען חל זיין די אלע איסורים איין אויף דעם אנדערן, לאמיר זאגן ראובן האט מקדש געווען א פרוי וואס ס'הייסט רחל, איז אין דעם מאמענט ווען ראובן האט איר מקדש געווען איז זי געווארן גע'אסר'ט אויף שמעון'ען אלעס אשת איש און אלעס אשת אח, וויאזוי האבן דאס חל געווען צוויי איסורים דאך בת אחת, אשת אח און אשת איש איז געווארן בת אחת, נאכער איז געגאנגען שמעון און ער האט מקדש געווען לאה די שוועסטער, איז אזוי ווען שמעון האט מקדש געווען די שוועסטער לאה'ן איז שמעון געווארן גע'אסר'ט, נישט בלויז שמעון איז געווארן גע'אסר'ט אויף אלע שוועסטער פון לאה, שמעון איז געווארן גע'אסר'ט אויף אלע שוועסטער פון לאה'ן מכח אחות אישה, זאגן מיר אז ווייל עס איז דאך יעצט צוגעקומען א איסור פון אחות אישה איז עס שוין חל אויף רחל'ן, כאטש אויף רחל איז דאך שוין דא פון פריער א איסור א אשת אח און אשת איש, דאס ווערט אנגערופן איסור כולל. דאס ווערט אנגערופן איסור כולל, ווייל דער איסור פון אחות אשה איז כולל נאך אסאך. יעצט די רחל קומט אויס אז אויף רחל'ן איז שוין חל געווען אויך דער איסור פון אחות אשה, נאכער אז רח ל איז געווארן א נידה. איז דאך צוגעקומען א איסור לגבי ראובנ'ען, ביז יעצט איז זי געווען מותר צו ראובנ'ען איר מאן, און יעצט איז זי געווארן גע'אסר'ט צו ראובנ'ען אויכעט, דאס או אז דער איסור נידה איז כולל נאך מענטשן, זאגן מיר ווייל דער איסור נידה איז חל לגבי ראובנ'ען, אויף אז רחל איז געווארן גע'אסר'ט לגבי ראובנ'ען באיסור נידה, לגבי ראובן איז דאך נישט געווען קיין שום איסור, ווערט זי שוין גע'אסר'ט באיסור נידה לגבי שמעונ'ען, דאס איז דאך איסור מוסיף, מוז איך דאך צוקומען אי כולל אי מוסיף אי בת אחת, ווי טרעפט מיר א תנא וואס ער האלט אז די אלע ערטער זאגט מען איסור חל על איסור? אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ס וועגן רב מאיר היא, אזוי טרעפן מיר האלט רב מאיר דתניא מיר האבן געלערנט יש אוכל אכילה אחת, ס'קען זיין א מענטש עסט בשוגג איין כזית עסנווארג וחייב עליה און אויף דעם כזית ווערט ער מחויב ארבע חטאות, פיר חטאות ואשם אחד און איין אשם, ווי אזוי וואס איז דא געוועזן טמא שאכל חלב, א מענטש וואס איז געווען טמא, ס'איז נישט קיין חילוק צו ער איז געווען א כהן צו ער איז געוועזן א זר, ווייל אויב דא רעדט זיך חלב, חלב איז דאך פון די אימורים, חלב איז דאך א זאך וואס מ'איז מקריב אויף די מזבח, טאר דאך דאס א כהן אויכעט נישט עסן. והוא נותר, און די אחוץ דעם איז אויף דעם דא דער איסור נותר, אז סבלייבט איבער פון קדשים נאך דער צייט איז אויך דא א חיוב כרת, אלס טמא איז דא א חטאת ווייל במזיד איז דא כרת, אלס חלב איז דא במזיד כרת איז דא א חטאת, נותר איז אויך דא כרת, און דאס איז מן מוקדשים, דער חלב איז דאך געווען פון קדשים, האט מען דאך הנאה געהאט פון הקדש, און אויב מען האט הנאה פון הקדש דארף מען ברענגען אשם מעילות, און דאס איז געוועזן ביום הכיפורים, דאס איז געווען יום כיפור. איז דא אין דעם כזית פיר חטאות און איין אשם? ווי אזוי איז דא חל איין איסור אויף דעם אנדערן איסור? ווייל אז אין דעם מאמענט ווען די בהמה איז געווארן באשאפן, זי איז געווארן געבוירן צי באשאפן, ס'איז דא א שאלה ווען איז דא דער איסור חלב, אז מען גמרא רעדט דארט אין חולין צי במעי אמו איז דאס צי דאס איז שפעטער, ווי לגבי שליל איז וואס איז געווען וועלכער איסור געווען אויף דעם חלב? נאר געווען אויף דעם חלב איסור חלב מערער גארנישט ניט. נאכדעם א אז ס'איז דא אויף דעם דער איסור חלב, חלב איז אסור באכילה און מותר בהנאה, ווען דער מענטש האט מקדיש געווען די בהמה איז דאך צוגעקומען א איסור הנאה, וואס מען קען שוין יעצט נישט קיין הנאה האבן, און מיר זאגן דאך אז אויב עס ווערט נתוסף אויף דעם חפץ מער איסור, צי לגבי מערער מענטשן, צי עס קומט צו א איסור הנאה, ווערט דאס אנגערופן איסור מוסף. זאגן מיר, ווייל עס איז צוגעקומען א איסור הנאה אויפן חלב וועגן קדשים, קומט שוין אויך צו א. איז עס חל שוין אויף אכילה אויכעט. יעצט אז ס'איז געווארן נותר, ביז יעצט איז געווען ראוי מען זאל עס מקריב זיין אויפן מזבח, אז ס'איז געווארן נותר איז דאס א איסור וואס איז לגבי די מזבח איז דאך נישט געווען קיין שום איסור, לגבי מזבח איז חל דער איסור נותר, זאגן מיר ווייל עס איז נתוסף איסור לגבי מזבח וועגן נותר, ווערט עס שוין אויך גע'אסר'ט פאר די אנדערע מענטשן וועגן נותר, איז שוין חל געווען דריי זאכן, חלב, און איסור זרות, און איסור נותר. וויאזוי איז חל געווען אויף דעם חלב דער איסור זרות און דער איסור נותר וועגן מוסף? די צוויי זענען צוגעקומען וועגן מוסף, ווען דער מענטש איז געווארן טמא, ביז יעצט האט דער מענטש געמעגט עסן קדשים, איז ער א כהן האט ער געמעגט עסן קדשי קדשים, חטאות ואשמות, איז ער א ישראל, א ישראל מעג דאך אויך עסן בשר שלמים קדשים, יעצט ער איז געווארן טמא, ווערט דאך דער מענטש גע'אסר'ט, ער קען נישט עסן קיינע קדשים. זאגן מיר ווייל עס איז חל דער איסור טומאה וואס ער קען נישט עסן אנדערע קדשים, איז חל דער איסור טומאה אויך אויף דעם חלב, וואס ווערט דאס שוין אנגערופן? דאס איז שוין איסור כולל, ווייל ער ווערט גע'אסר'ט אין אנדערע חתיכות, ווערט ער גע'אסר'ט אין דעם אויכעט. יעצט נאכדעם ס'איז געקומען יום כיפור. איז דאך דער מענטש געווארן גע'אסר'ט עסן ברויט, עסן יעדע זאך, איז ווייל עס איז חל דער איסור יום הכיפורים, לגבי אלע אנדערע זאכן איז עס אויך חל אויף דער זאך, כאטש אויף דער זאך איז שוין דא פיר איסורים, וואס ווערט דאס אנגערופן כולל, אויך כולל, ווייל עס איז חל אויף אנדערע חתיכות איז אויף דעם, איז ביז יעצט האבן מיר נאר איסור. מוסיף און איסור כולל, קיין בת אחת זעהן מיר נאך נישט, נאר רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, אם היתה שבת, אויב דאס איז געווען שבת, והוציאו בפיו, פארשטייט זיך שבת יום כיפור, און ער האט עס מוציא געווען בפיו, האט עס ארויסגעטראגן אין מויל, וואס דארף איך זאגן הוציאו בפיו? דעמאלט ווען מ'איז מוציא בפיו איז גאר דא א שאלה, אנדערע זאכן ברענגט די תוספות אראפ אז מ'טראגט ארויס בפיו איז דאס נישט דרך הוצאה, איז דעמאלט נישט דא גאר קיין חיוב חטאת, נאר א אוכל איז אפילו בפיו אויכעט דרך הוצאה, וואס דארף איך האבן בפיו בשעת דעם עסן? איך וויל דיך זאגן יש אוכל אכילה אחת, דורך דעם איינציגן ביס ווערט ער מחוייב, אז ס'איז געווען שבת והוציאו בפיו חייב, איז ער אויך חייב אלעס דעם דין הוצאה. קומט אויס לויט רב מאיר'ן איז דא פינף חטאות און איין אשם, ווי אזוי איז חל דער איסור הוצאה? דער איסור הוצאה און דער איסור יום הכיפורים איז דאך ביידע חל צוזאמען דעמאלט ווען ס'איז געווארן יום כיפור, דאס זאגט די גמרא אז נאר רב מאיר איז דער וועלכער האלט מוסיף און כולל ובת אחת, פון תנא קמא זע איך דאך דאס נישט, ווייל לויטן תנא קמא אז זאל זיין מחיוב פיר חטאות און איין אשם איז דאך גענוג דורך מוסיף און דורך כולל. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי מאיר'ן, דאס דארפן מיר נישט אריינרעכענען, דו ביסט גערעכט, מ'וועט טאקע זיין מחויב דעמאלט וועגן הוצאה אויכעט, אבער אינו מן השם, דאס איז דאך נישט דער זעלבער שם, ביי די אנדערע זאכן, אלעס טמא, אלעס חלב, אלעס נותר, אלעס מוקדשים, אלעס יום כיפור, איז דאך דער חיוב פון דעם שם אכילה, אבער דא הוציא בפיו איז דאך דא א אנדער שם איסור, וועלכע שם איסור איז דא דא? אלעס הוצאה. פארוואס דארף די גמרא דערמאנען אם היה שבת זאלן מיר זאגן ס'געווען יום כיפור, יום כיפור אליין איז דאך דא טאר מען נישט טראגן, זאגט רש"י, רש"י לערנט ווייל דער מאן דאמר האלט אז יום כיפור איז נישט דא דער איסור הצואה, אבער תוספות זאגט נישט מכח דעם, ווייל די מסקנא פון גמרא דארטן אין כריתות איז אז ס'יא דא איסור הצואה ביום הכיפורים, נאר רב מאיר וויל גאר זאגן אז ס'איז דא איין חטאת אלס הוצאה פון שבת, און איין חטאת אלס הוצאה פון יום כיפור, וועט אויסקומען לויט רב מאיר'ן איז פארהאנען זעקס חטאת'ן און איין אשם, און לויט תוספות קומט עס אויס בעסער, ווייל לכאורה וואס פאסט זיך דאס צו זאגן איסור בת אחת? ווייל יום כיפור איז דאך איינס איז איסור אכילה, און שבת איז דאך דער איסור וועגן וואס? וועגן הוצאה, איז דאך עס ווי מען זאגט צוויי באזונדערע שמות איז דאך איז פארוואס איז שייך צו זאגן איסור בת אחת, דער איסור איז דאך אין אנדערע זאכן, אבער לויט תוספות, אז תוספות לערנט אז איך בין מחויב אי אלס הוצאה פון שבת אי אלס הוצאה פון יום כיפור, איז דאך ביידע ווי מען זאגט איין שם. פון הוצאה איז עס חל בת אחת. זעט מען דא אז רב מאיר האלט אי בת אחת אי מוסיף אי כולל, איז אונזער משנה וואס שטייט ביי אונז אין דער משנה אין דעם פאל אז ס'איז חל פיר איסורים אשת איש אשת אח אחות אשה נידה, וואס דארט מוז מען דאך אויך צוקומען מכח מוסיף כולל בת אחת גייט די משנה אזוי ווי רב מאיר. פרעגט די גמרא ורב מאיר אליבא דמאן, רב מאיר זאל טאקע זיין ער האלט מוסיף כולל בת אחת איסור חל על איסור, אבער ווי ווער פון זיינע רבי'ס האלט רב מאיר? רב מאיר איז געווען א תלמיד פון רב אליעזר'ן און ר'איז געווען א תלמיד פון רבי יהושע'ן. אי אליבא דרבי יהושע האלט רבי מאיר ווי רבי יהושע, הא אמר רבי יהושע לערנט טעה בדבר מצוה, איינער האט געטון א מלאכה נאר ער האט געמיינט ער טוט מיט דער זאך א מצוה לערנט ער פטור, די מעשה איז געווען אזוי, ס'דא צוויי פאלן, ס'דא טעה בדבר מצוה, ועשה מצוה, און ס'איז דא טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה, טעה בדבר מצוה ועשה מצוה קען זיין אזוי, איינער האט געהאט צוויי קינדער מל צו זיין, איינס פרייטאג און איינס שבת, האט מען פארביטן די קינד וואס מען דארף מל זיין שבת, האט מען בשוגג מל געווען פרייטאג, און די קינד וואס מען דארף מל זיין פרייטאג האט מען מל געווען אין שבת, איז דאך דאס געווען מילה שלא בזמנו, מילה שלא בזמנו איז נישט דוחה שבת, אבער זאגן מיר עשה מצוה, ער האט דאך טעה בדבר מצוה ועשה מצוה, איז ער פטור פון א חטאת, ס'קאן זיין, טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה, ער האט געדארפט מל זיין איין קינד שבת און איין קינד זונטאג, און דער מענטש האט געמאכט א טעות, ער האט מל געווען די קינד פון זונטאג שבת, האט ער דאך דעמאלט קיין מצוה נישט מקיים געווען, אבער ער איז דאך געווען טרוד אין א דבר מצוה, ער האט דאך געוואלט מל זיין, ער האט געמיינט אז דאס איז די קינד פון שבת, זאגן מיר טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה, ער לערנט אויך רבי יהושע אז ער איז פטור פון א חטאת דא ביי אונז אין די משנה החליפו נשותיהן איז דאך אויך טעה בדבר מצוה מען לערנט דאך הוחלפו ס'איז געווען בשוגג ער האט געמיינט ער איז מקיים א מצוה איז דארף דאך אויסקומען אפילו לא עשה מצוה דארף ער נישט ברענגען קיין חטאת אין די משנה שטייט דאך חיובא. גוט, אי ווייל ער טוט דאך אן עבירה, דארט איז דאך אויכעט, אז ער האט מל געווען די קינד פון זונטאג שבת, האט ער דאך געטאן אן עבירה, ממילא קען איך נישט זאגן ער האלט ווי רבי יהושע אלא אליבא דרבי אליעזר, רבי מאיר האלט אזוי ווי רבי אליעזר, וואס רבי אליעזר לערנט, טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה איז חייב א חטאת. איבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן? לעולם אליבא דרבי יהושע. רבי מאיר קען האלטן ווי רבי יהושע, אז טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה פטור. כי קאמר רבי יהושע, ווען לערנט רבי יהושע טעה בדבר מצוה פטור? הני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן גבי תינוקות, ביי די מעשה מען דארף מל זיין די קינדער, דזמנו בהול ער איז דאך געווען יעצט טרוד מל צו זיין די קינד פון שבת, ווייל די קינד פון שבת איז דאך היינט דער זמן, האט ער געוואלט ס'זאל נישט עובר זיין דעם זמן, דארט טוט ער פטר'ן. אבל הא אבער דא כיוון דאין זמנו בהול בנישואין בכניסה לחופה, און שפעטער איז דאך איז נישט דא קיין זמן קבוע צו די מצוה, ממילא אז ס'איז נישט דא קיין זמן קבוע איז דער מענטש נישט אזוי טרוד לא, וועט רבי יהושע נישט אזוי האלטן, נאר רבי יהושע וועט אויך האלטן טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה חייב חטאת. פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן והרי תרומה דאין זמנה בהול ס'דא א מצוה צו עסן תרומה אבער די זמן איז נישט בהול מ'קען עס עסן היינט מ'קען עס עסן מארגן וקפטר און ער טוט פטר'ן מכח דעם דין טעה בדבר מצוה דתנן מיר האבן געלערנט היה אוכל בתרומה. איינער איז א כהן מעג ער עסן תרומה האט ער געגעסן תרומה ונודע נאכער איז ער געוואויר געווארן שהוא בן גרושה או בן חלוצה און ער טאר נישט עסן קיין תרומה איז ער זיין כוונה געוועזן מקיים צו זיין א מצוה אבער לא עשה מצוה. איז דער וואס טאר נישט עסן קיין תרומה און ער עסט תרומה דארף ער באצאלן א קרן און א חומש? רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר און רבי יהושע טוט פטר'ן, זע איך דאך פון דעם אז אפילו ביי אזא זאך וואס אין זמנו בהול זאגן מיר אויך אז טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה טוט אויך רבי יהושע פטר'ן. דער ריטבא פרעגט דא א שטארקע קשיא, פארוואס זאל רבי אליעזר אפילו דא מחייב זיין? אויב א שוגג ברענגט א קרבן שוגג דארף ער באצאלן א חומש, אבער דא האסט דאך א אונס, ער ווייסט נישט, ער ווייסט ער איז א כהן, זאגט ער אז מען דארף זאגן עס רעדט זיך אין אזאן אופן אז ס'איז געווען פריער א קול אז ער איז א בן גרושה ובן חלוצה, און מכח דעם קול ווערט ער נאך נישט גע'פסל'ט, נאר ער איז שוגג הייסט עס אבער א אונס איז עס נישט, ווייל אויב ער הערט אזאן קול האט ער געדארפן פריער נאכזוכן. וואס איז דאס דאך א קשיא. ענטפערט די גמרא, הא איתמר עלה מ'האט אויף דעם געלערנט אמר רב ביבי בר אביי, הכא בתרומה בערב הפסח עסקינן, דא רעדט זיך תרומה בערב פסח. דזמנה בהול, דעמאלט וויל זיך דער מענטש צואיילן ס'איז חמצ'דיגע תרומה, אויב ער וועט עס נישט אויפעסן וועט מען פארברענען, דעריבער שטייט דא אויך אז רבי אליעזר זאגט אז וואס? אז רבי יהושע זאגט ער איז פטור, פארוואס? ווייל ער איז אויך טרוד אין דער מצוה, אבער אי מדין ווי די זמן איז נישט בהול, האלט טאקע רבי יהושע, טועה בדבר מצוה ולא עשה מצוה חייב, קען רבי מאיר האלטן אזוי ווי רבי יהושע? ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דערענטפערן אז איך דארף נישט זאגן אז די משנה גייט ווי רבי מאיר, נאר אלע איסורים זענען חל באיסור בת אחת, זענען חל, אלע איסורים זענען חל צוזאמען. ואליבא דרב שמעון, קען עס גיין ווי רב שמעון, וואס רב שמעון לערנט, אפילו דער רב שמעון וואס ער איז מיקל ביי מוסיף ביי כולל זאגט ער אין איסור חל על איסור, אבער בת אחת איז יא חל.

האבן זיי געמאכט א שליח, ראובן האט געזאגט דעם שליח, איך גיב דיך געלט, זיי פאר מיר מקדש רחל'ן, און שמעון האט געגעבן געלט דעם שליח, זיי מקדש פאר מיר לאה, דעמאלט איז דאך ווער וועלכער ווערט פריער מקודש, ווער עס באקומט פריער די געלט, מיט דעם וואס דער שליח האט באקומען די געלט ווערט נאך רחל נישט מקודש, ווערט נאך לאה נישט מקודש, נאר וואס איז געווען ווייטער? ושוו אינהו שליח, און די פרויען האבן געוואוסט פון דעם, האבן זיי ביידע געמאכט דעם זעלבן שליח אז מען זאל מקבל זיין די קידושין, קומט דאך אויס אז אין די זעלבע מאמענט ווען רחל, וואס רחל איז געווארן מקודש, איז דאך לאה אויך געווארן מקודש, ופגע שליח בשליח, א שליח האט געטראפן א שליח, איז דאך אלץ צוזאמען וועלכעס? סיי אשת אח, סיי אשת איש סיי אחות אישה. אלא נידות היכי משכחת לה, ווי קען חל זיין נידות בבת אחת? אויב די קידושין זענען געווען פאר נידות איז דאך נישט חל די נידות אויף דיע, און אויב ווידער נידות איז געוועזן פארקערט איז געווען, נידות איז געווען פריער, איז דאך קיין צווייטער איסור נישט חל אויף דעם. אמר רב עמרם אמר רב, האט רב עמרם געזאגט פאר רב'ן, ס'קען מעגליך זיין, מיר וועלן פריער געבן א משל, די צוויי ברידער זענען געבוירן געווארן ביידע ראש חודש תש ראש השנה אין דעם יאר ת ש, קומט אויס ווען ווערן זיי גדולים? גדולים וועלן זיי ווערן ווען ס'וועט קומען ראש השנה פון תשי ד, ס'דארף דאך דורכגיין דרייצן יאר מיט א טאג, ווי קענען געבוירן ווערן צוויי ברידער אין איין טאג? אדער א צווילינג, אדער פון צוויי פרויען, ווען איינער האט געהאט צוויי פרויען. און דיע צוויי שוועסטער זענען געבוירן געווארן א יאר שפעטער, אויכעט ראש השנה א יאר שפעטער, תש א. קומט אויס ווען ווערן די בנים גדולים? אין דער זעלבער צייט ווען זיי ווערן גדולות, ווייל א בן ווערט א גדול ביי י ג שנה ויום אחד, און א בת ביי י ב שנה ויום אחד. נידה זענען זיי געוועזן פון פריער, אבער דער איסור נידה איז נישט געווען אסור נישט פאר זיי און נישט פאר נישט פאר די ברידער און נישט פאר די ווייל זיי זענען דאך געווען אלע קטנות און איך דארף רעדן אז מען האט אויך מיט דעם פריערדיגן אופן אופן אז מען האט געמאכט שלוחים און פגע שליח בשליח. איז די זאך אזוי, לכאורה דאך איז זייער גלאטיג, אזוי לערנט רשי פשט, אבער דא איז דא א שטארקע קשיא, בשלמא זיי האבן געמאכט א שליח די בנות איידער זענען געווען גדולות, קען איך פארשטיין, זייער טאטע האט געמאכט פאר זיי א שליח איידער זיי זענען, דער טאטע האט א רעכט צו מאכן א שליח, אבער ווען האבן די בנים געמאכט א שליח, דארף איך דאך לערנען איידער זענען געווארן. גדולים, און איידער זענען געווארן גדולים איז דאך אין מעשה קטן כלום, אזוי פרעגט תוספות, תוספות זאגט וקשה דלאו בבת אחת, די נידה איז חל עליו תחילה שיכול לקדש ולא לעשות שליח עד שיגדיל, דאין מעשה קטן כלום. און מיר זעען אינעווייניג, אמר רב עמרם אמר רב בשופעות מתוך י ג לאחר י ג לחיובי אינהו, אז זיי זענען געווען נידה בשופעות, לאו דווקא שופעות אז די גאנצע צייט האבן זיי געזען נידה, נאר זיי האבן געזען פריער איידער די בנים זענען געווארן י ג, און אויב ווידער אז זיי האבן געזען פריער און זיי האבן זיך נישט גע'טובל'ט איז דאך נאך אלץ דא דער איסור נידה, דאס דארף איך האבן לחיובי אינהו, מתוך שניים עשר לאחר שניים עשר, לחיובי, מחייב צו זיין אינהי ווער איז דאס די אינהי אז זיי די בנות זאלן זיין מחויב, איז אזוי יא, לויט ווי מיר האבן געזאגט דעם משל, איז ווען עס קומט ראש השנה פון יאר תשי"ד, דעמאלט ווערן די בנים גדולים און די בנות גדולות, און דער איסור נידה איז דעמאלט אויך חל, זענען חל אלע איסורים בבת אחת, דארף איך זיך נישט איינצווינגען אז די משנה גייט דווקא ווי רבי מאיר, די משנה קען גיין אפילו לויט רבי שמעון'ען וואס דער רב שמעון איז דאך מיקל ביי דעם דין פון איסור חל על איסור, אבער איסור בבת אחת איז ער מודה אז ס'איז חל. רשי. ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר ענטפערן. כלומר מתניתין די משנה לאו רב מאיר היא, ס'מוז נישט גיין ווי רב מאיר, אלא אפילו לרב שמעון דמיקל הכא, אפילו רב דמיקל אפילו רב שמעון וואס כ'איז מיקל לגבי דעם דין פון אין איסור חל, ער האלט מיט דעם אין איסור חל על איסור, הכא מודה וכגון דחלו כולם בבת אחת אלע פיר איסורים אשת איש אשת אח אחות אשה נידות חל צוזאמען פרעגט די גמרא, בשלמא די דריי אשת איש אשת אח אחות אשה קען זיין צוזאמען, דשוו אינהו, זיי, די מענער, שני אחים האבן געמאכט שליח אחד איין שליח, להוליך את הקידושין צו געבן די קדושין די שתי אחיות, והן, און די צוויי שוועסטער, עשו שליח אחד לקבל קידושין, און נאכער איז געוועזן, ופגע שליח בשליח. ווייל אויב ס'זאל נישט זיין פגע שליח בשליח, כאטש ס'איז איין שליח, געווענדט זיך וועמען ער גיט פריער די קידושין, די ווערט פריער מקודש. נאר דא איז געוועזן, דער שליח פון די צוויי שוועסטער האט געטראפן דעם שליח פון די צוויי ברידער, און דער האט עס איבערגעגעבן, וחלו יחד, איז גלייך חל געווען זה על זה וזה על זה. איסור אשת איש ואיסור אשת אח ואחות אשה, דאס קאן זיין דריי אלא נידות, היכי משכחת לה בבת אחת אם קידושין, אם קידושין קדמו לנידות איסור אשת איש ואחות אשה ואשת אח קדמו, אויב פריער געווען די קידושין פארן נידות אידך פרי א חל איש את איש נאך אויס איש און איש את אח, ושיא לא יעשה נידת מחייל, די איסר נידת נישט חל זיין, והיא נידת קדם, אויב דער איסר נידה פרי א חל, איז דאך שיא לא יעשה איסר אחינו בחייל, קען נישט קומען די איש את איש נאך אויס איש און איש את אח זאל חל זיין. אמר רב עמרם אמרי ברב נישט כך איז לא עס קען זיין ידלו פר' טעות, ויסר בס אחת אז דער איסר נידה זאל אויך זיין בס אחת,

שנולדו הזכרים באחד בתשרי לאמיר זאגן אין יאר ת"ש, ונקבות באחד בתשרי לשנה הבאה תש"א, וביום אחד ווען עס גייט קומט צו גיין ראש השנה פון תשי"ד משלמו ענדיגט זיך י"ב של נקבות שהן י"ג לזכרים.

והתחילו שופעות בסוף י"ב ללידה עד למחר ואף על גב שנדות קדם, זיי האבן דאך אנגעהויבן שופעות פריער, אבער לא היו הן אסורות לאלו לפי שאינן בכלל מצוות ולא אלו אסורין בהן לפי שאינן בני מצוות, נמצא קומט אויס אז קידושין ואיסור עונש נדות חל עליהם כאחד שחרית ווערט פון צו ראש השנה של י"ג לנקבות,

חופה האט מען זיי האבן זיך אויסגעביטן איז טוט מען זיי אפשיידן דריי חדשים, אפשר איז זי געווארן מתעבר פון דער ביאה, איז דאך די קינד א ממזר, און איך וויל פונאנדערטיילן צווישן זרע כשר און זרע פסול, פרעגט די גמרא והא אין אשה מתעברת בביאה ראשונה, א פרוי ווערט דאך נישט מתעבר בביאה ראשונה, לכאורה וואס איז די קשיא? ס'קען דאך זיין אז די צוויי שוועסטערס האבן שוין געהאט פריער חתונה געהאט און זענען געווארן גע'גט פון די מענער, אדער זענען געווען אלמנות, ס'איז נישט געווען ביאה ראשונה, אזוי פרעגט דער ריטבא, זאגט דער ריטבא, איך קען אבער אזוי אויך נישט לערנען, זאגט ער איך קען נישט לערנען, ווייל מיר האבן דאך פריער אריינגעלערנט אז מען האט מקבל געווען די קידושין ווען ווען זענען געוועזן קטנות, און אויב איז דער אז זיי האבן שוין געהאט חתונה געהאט און זענען געווארן אלמנות אדער גרושות, האט שוין דער טאטע נישט קיין רעכט זיי מקדש צו זיין. איי, זאגט ער, לאמיר זאגן נבעלה בזנות, זאגט ער, פארוואס זאל איך זאגן, די משנה גייט מיר זאגן א זאך פון פריצות הדין. אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה, שבעלו ושנו,

אויב בעלו ושנו האט דאך יעדער איינער געטון צוויי מאל די עבירה, איז דאך יעדער איינער מחיוב צוויי מאל פיר אכט, איז דאך תלתין ותרתין הויין איז דאך דא צוויי און דרייסיג, איי וואס איז די קשיא? ווי וועט זיין איינער עסט צוויי זיתי חלב? בהעלם אחד נישט ווייל ס'שטייט ס'הייסט ער עסט זונטאג א כזית חלב און ער האט זיך נישט דערמאנט און מאנטאג עסט ער נאך א כזית חלב איז די דין אז ער דארף ברענגען איין חטאת. איז דא אויך די זעלבע זאך אז ס'איז א זאל טאקע זיין בעלו ושנו, אבער איך מוז דאך זאגן זיי האבן נישט געוויסט, ווייל מיר האבן דאך פריער געזאגט אז רעדט זיך הוחלפו, ווייל מכח אזוי האבן מיר געזאגט ס'רעדט זיך נישט מיט קיין רשעים. נאר וואס דען? רש"י באווארנט עס, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז דאס גייט ווי רב לעזער, און רב לעזער האלט. אז מען עסט צוויי זיתי חלב בהעלם אחד דארף מען ברענגען צוויי חטאות'ן, און ס'איז דא די מחלוקת אין כריתות, אין שבת האבן מיר עס געלערנט אז אויב מען האט געגעסן שני זיתי חלב און מען האט זיך אינמיטן נישט דערמאנט זאגט רב לעזער מען ברענגט צוויי חטאות'ן, די חכמים אבער זאגן, ידיעות מחלקות, אויב איז געוואויר געווארן נאכדעם ער האט געגעסן דעם ערשטן כזית, איז ער דאך שוין געווארן מחויב צו ברענגען א חטאת אויף דעם ערשטן, און נאכהער ער עסט נאך א כזית, דארף ער ברענגען בשוגג דארף ער ברענגען נאך א חטאת, אבער אויב ער איז נישט געוואויר געווארן אינמיטן, איז עס איין זאך, איז אויב ווידער אז גייט ווי רב לעזער'ן. וואס רב לעזער לערנט אויך אז אפילו עס איז נישט געווען קיין ידיעה איז דארף מען צוויי, דארף דאך זיין צוויי און דרייסיג, פרעגט די גמרא ולטעמיך לויט דיר נאך לרב לעזער דמחייב על כל כח וכח טובא הויין, אויב רב לעזער ווידער לערנט אז כאטש ס'איז בהעלם אחד דארף מען ברענגען, אויב איז דאך נישט בלויז אויף יעדן ביאה דארף ער ברענגען, נאר אפילו אויף איין ביאה, אויף יעדן כח איז דא הנאה, דארף ער אויף יעדן כח באזונדער ברענגען א חטאת, וואס דארפסטו מיר פרעגן א קשיא אז ס'איז דא צוויי און דרײַסיק, דו קאנסט פרעגן מערער. אלא דבכח ראשון קחשיב, די ערשטע הכא נמי דביאה ראשונה קחשיב, אמר ליה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט רבי נחמנען, והא תמר בביאה ראשונה איעברא, תמר איז דאך געווארן נתעברה פון יהודה'ן בביאה ראשונה, ווייל ער און אונן וועט די גמרא ווייטער זאגן, איז שימשו שלא כדרכן, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, תמר באצבע מיעכה, פאר ביאה איז שוין געווען פתח פתוח, איז שוין גלייך מיט צוויי ביאות. דאמר רבי יצחק, רבי יצחק האט געזאגט, כל מועכות של בית רבי, די וואס האבן אוועקגעריסן די בתולים מיט דעם אצבע, תמר שמן, האבן געהייסן תמר. ולמה נקרא שמן תמר, פארוואס האבן זיי געהייסן תמר, שמיכה וצבועה? ולמה נקרא שמן תמר על שם תמר שמיכה וצבועה, איז דער ריטב"א זאגט אזוי, אז של בית רבי ווייזט דאך אז עס איז אין דער זאך דא עפעס אן ענין פון שבח, און איך רוף עס נאך אן לשבח על תמר, תמר איז געווען א צדקת, ווייל זייער כוונה איז געוועזן א להקים זרע מבעליהן, פארקערט די כשרות האבן דאס געטון, דעריבער רופט מען זיי אויך אן מיט דעם נאמען תמר, וואס תמר איז געווען א צדקת. רש י זאגט נאך א טעם, א גירסא אנדערע אז נישט של בית. רבי נאר של בית דוד, רש י זאגט עס, תוספות ברענגט עס אראפ, רש י זאגט עס נישט נאר אנדערע, איז דא א אנדער גירסא. פרעגט די גמרא, ווי זאגסטו תמר איז געווארן נתעבר בביאה ראשונה והא הוו ער ואונן, דאך פריער געהאט מענער ער און אונן, ענטפערט די גמרא, ער ואונן שימשו שלא כדרכן. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'דארף פרעגן א קשיא, דו זאגסט אז ער ואונן שמשו שלא כדרכן, נאר דרך אחוריים, האמער געלערנט כל עשרים וארבעה חודש, די פיר און צוואנציג חדשים וואס די קינד זייגט, איז דא א סכנה אז די פרוי וועט פארשוואנגערן, וועט די מילך ווערן איבער געפירט, וועט זי נישט קענען זייגן די קינד, דש מבפנים וזורה מבחוץ, דברי.

אבער רש"י אין חומש זאגט ער ביי ער ואונן אז ס'איז געווען אויכעט כדרכה פון דש מבפנים וזורה מבחוץ. פרעגט די גמרא, בשלמא אונן ווייס איך דאס, דכתיב ביה שטייט ביי אים ושחת ארצה. אלא ער מנלן, פונוואנען ווייס איך אז ס'איז אויך געווען ביי אים. אמר רב נחמן בר יצחק, דכתיב שטייט אין פסוק, וימת. גם עשו, וואס איז די טייטש ביי אונן שטייט גם אותו? אף הוא באותה מיתה מת, אז ביי ער'ן איז אויך געווען די זעלבע סיבה, פרעגט די גמרא בשלמא אונן, דעריבער איז שחת ארצה משום ווייל לא נישט לו צו אים יהיה הזרע, אלא ער מאי טעמא עבד הכי, פארוואס האט ער אזוי געטון? כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, שטייט אין פסוק אותה, אין פסוק שטייט ואשה כי ישכב איש אותה שכבת זרע, איז ורחצו במים, אז מכח ביה האט זי דעם דין ווי א בעל קרי און זי דארף זיך טובל'ען, אי דער אותה איז מיר איבריג, ס'האט מען געדארפן שטיין ואשה כי ישכב איש איז שכבת זרע ורחצו במים, פרט לכלה, א כלה דאס הייסט נאך ביאה ראשונה דארף זי זיך נישט טובל'ן. דברי רבי יהודה, אזוי לערנט רבי יהודה, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, פרט לשלא כדרכה, אז דער אותה גייט ממעט זיין שלא כדרכה, אבער א כלה דארף זיך יא טובל'ן. אמר ליה הון, האט געזאגט הון, ס'איז א נאמען פון א חכם, בריה דרב נחמן, דער זון פון רב נחמנען, לרב נחמן, צו רב נחמנען, לימא וועלן מיר זאגן, קסבר רבי יהודה, רבי יהודה וואס ער לערנט אז א כלה דארף זיך נישט טובל'ן וועגן דער טומאה פון ביאה ראשונה, ווייל ער האלט התורה חסה על תכשיטי כלה, די תורה שוינט וואס די כלה גיט אויף איר פנים און פארשידענע קאסמעטישע פארשידענע קאסמעטישע זאכן, און מיט דעם וואס זי וועט זיך טובל'ן וועט דאס אראפגיין. אמר ליה האט ער אים געזאגט, נישט דאס איז דער טעם, לפי שאין אשה מתעברת בביאה ראשונה, ממילא ווערט עס נישט אנגערופן שכבת זרע, ווייל אין פסוק שטייט דאך דארטן ואשה כי ישכב איש אותה שכבת זרע ורחצו במים, פרעגט רש"י אויף דעם א קשיא, אויב איז דאך אזוי יא וואזשע דארף איך האבן דעם אותה, אויב דער טעם איז ווייל ס'איז זי קען נישט פון דעם פארשוואנגערן וואזשע דארף איך האבן דעם אותה, זאגט דער רש"י פון שכבת זרע וואלט איך נאר געזאגט דווקא מקום ראוי לזריעה בביאה שנית, וואלט איך אבער ווי מען זאגט וואס די ביאה איז נישט ראוי לזריעה וואלט איך נישט ממעט געווען, כ'וואלט נאר ממעט געווען ווי די גמרא וועט באלד זאגן דווקא שלא כדרכה, און כאטש שכבת זרע אליין איז דאך מטמא, אז מ'רירט אן אין שכבת זרע אליין ווערט מען דאך טמא, אבער ביי ביאה קען איך נישט מטמא זיין אלץ נוגע, ווייל טומאת בית הסטרים איז נישט מטמא, למשל איינער האט אראפגעשלינגען א טמא'דיגע זאך און ער האט עס נישט אנגערירט צו צו האט לאמיר זאגן אפילו ער האט ער האט אראפגעשלינגען א זאך וואס איז וואס ער האט אנגערירט אין א מת וואס די זאך איז א אב הטומאה, דער מענטש ווערט נישט טמא פון דעם. ווייל די בית הבליעה איז ווערט נישט טמא, נאר דא אבער ביי ביאה איז גזירת הכתוב אז ס'איז יא מטמא, איז אזוי במאי קמיפלגי, יעצט גייט די גמרא מסביר זיין די מחלוקת, רבנן סברי די רבנן זאגן שכבת זרע פרט להעראה, העראה ווערט אנגערופן אז ס'איז נישט געווען אינגאנצן קיין זריעה, נשיקה צי הכנסת עטרה ווי די מחלוקת, אותה פרט לשלא כדרכה, אבער א כלה דארף זיך יא טובל'ן, ווערט יא טמא. ורבי יהודה סבר און רבי יהודה לערנט, שלא כדרכה והעראה משכבת זרע נפקא, דאס ווייס איך פון שכבת זרע, שלא כדרכה ווייס איך, ווייל ס'איז נישט קיין מקום זרע, העראה ווייס איך, ס'איז נישט קיין שכבת זרע, ס'איז נישט געווען קיין זרע, לערן איך ביידע אפ פון שכבת זרע. אותה פרט לכלה, אותה בין איך ממעט אז כלה דארף זיך נישט טובל'ען, אבער די להלכה בלייבט נישט ווי רבי אליעזר וואס האט פריער געזאגט כל עשרים וארבעה חודש דש מבפנים וזורה מבחוץ, נאר להלכה איז ווי די חכמים זאגן אז ס'איז דא אין דעם מיתה בידי שמים כמעשה ער ואונן, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט אין נאמען פון רבי יוחנן כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים, א פרוי האט זיך געזוימט נאכן מאן צען יאר, דער מאן האט איר גע'גט צו דער מאן איז געשטארבן, און נאכער איז דורכגעגאנגען צען יאר ונשאת, און זי האט שפעטער חתונה געהאט, שוב אינה יולדת, וועט זי שוין מער נישט האבן קיין קינדער. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, לא שנו דאס איז נישט געלערנט געווארן, אלא שאין דעתה להנשא, אז אין די צען יאר האט זי שוין נישט געטראכט חתונה צו האבן, אבל דעתה להנשא, זי האט געטראכט זי וועט נאך חתונה האבן, איז דאס נישט קיין אפהאלט, און מתעברת, קען זי פארשוואנגערן. אמר ליה רבא לבת רב חסדא, האט רבא געזאגט צו זיין פרוי, וואס זיין פרוי איז געוועזן ב די טאכטער פון רב חסדא'ן קא מרנני רבנן אבתרך, די רבנן רעדן אויף דיר אז דו האסט זיך געזוימט צען יאר נאכדעם ווי דיין מאן איז געשטארבן, נאכער האסטו חתונה געהאט צו מיר, און דאך האסטו פארשוואנגערט. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, אנא דעתאי עלך, איך האב געטראכט אין דער צייט וועגן דיר, וואס הייסט זי האט געטראכט וועגן אים? וואס עפעס? טראכט אויף אים? און בכלל איז דער עיקר דאך מיר דא נוגע אז ס'איז געווען דעתה להנשא, איז תוספות טוט עס באווארענען, א גאנצער תוספות, און רש"י זאגט עס מיט איין ווארט, אין בבא בתרא ווערט דארט דערציילט א מעשה,

און רמי בר חמא מיט רבא'ן זענען געווען תלמידים, האט מען זי געפרעגט, מען פרעגט א קינד מיט וועמען ווילסטו חתונה האבן, האט זי געזאגט מיט ביידע, און נאכער דאך דאס געווארן מקוים, זי האט חתונה געהאט צו רמי בר חמא, און נאכער יא, נאכער צו רבא'ן, רבא האט איר נישט גענומען, כאטש מען האט זיך עס תולה געווען א נבואה, ווייל רבא האט פריער געהאט א פרוי, איז דאס האט זי געזאגט דעתאי עלך, וואס ווען איך בין געווען א קטנה האב איך דאס געהאט געזאגט כ'וועל חתונה האבן צו ביידע, רשי באווארנט עס מיט איין ווארט, רשי זאגט דערציילט מען דא א אז ששהית אז מען רעדט נאך דיר ששהית עשר שנים אחר בעלך הראשון ורמי בר חמא הוה, וואס איז מיר נוגע ווער איז געווען דער ערשטער מאן? דאס איז דאך מיר נישט נוגע, נאר רשי וויל דא דערמאנען די מעשה וואס איז געווען מיט רמי בר חמא מיט רבא'ן, מיט דעם איינציגן ווארט וואס לכאורה איז עס איבריג אין רשי, און רשי באווארנט די גאנצע זאך פון תוספות.